שלום וברכה צו ארגל אחת אויף קול מבשר. אונז וועל מען זיך היינט אפשטעלן, יא אונז בין איך בין איך כולל ענק אויך, און כ'האף עטס זענטס מסכים אויף די גרעסטע ברעכער אין די בריאה, א מאדנע מאדנע, איינע פון די מאדנע מערסטע מאדנע באשעפענישן וואס זענען דא אין די בריאה, באשעפענישן מיינט דאך נישט נאר חיות, א באשאף, א זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, וואס מ'האט נישט פעסטגעשטעלט זיין עקזיסטענץ, אבער לכאורה לויט די חשבונות וואס מ'מאכט און לויט די הוכחות פון אנדערע חשבונות וואס קומען מיט מיט דעם חשבון, וואס שטימען, וואס מ'האט שוין פעסטגעשטעלט, איז דא א שטארקע סברא צו זאגן אז יענץ עקזיסטירט אויך, הגם ס'איז אזוי מאדנע אז ס'שטימט נישט מיט די חוקים און כללים וואס אונז קען מיר פון פיזיקס ביז אהער, און די נאמען פון די בריאה איז ווייט האול, א ווייסער לאך. א ווייסער לאך. א ווייסער לאך איז א טעארעטישע באשאף, דאס הייסט א זאך וואס מ'האט נישט פעסטגעשטעלט אז די זאך איז טאקע דא, אז ס'עקזיסטירט במציאות, אבער לויט די חשבונות וואס מ'מאכט קומט אויס אז ס'איז בפשטות דא. אין אנדערע ווערטער, די, ס'איז דא גענוג סיבה צו טראכטן אז ס'איז דא, און די עכטע שוועריקייט וואס מען האט דערמיט איז ווייל ס'לייגט זיך געפערליך נישט אויפ'ן שכל, ס'שטימט נישט מיט די חוקים פון די טבע, מיט די laws of physics. וואס שטימט נישט דערמיט? ווייל די ווייסע לאך איז א זאך וואס שפייט אויס פון זיך חומר אויף א מורדיגע מאדנעם אופן וואס אונז זעהן מיר נישט, ס'טייטש ס'שפייט אויס רויע מאטריאל און פון די רויע מאטריאל ווערן באשאפן זאכן, ווערן צאמגעשטעלט זאכן, סא לאמיר געבן א קאנקרעטע א קאנקריט משל פאר דעם, ס'וואלט ווען געווען ווי גלייך אז עמיצער זאל נעמען א אייער שפייז, ער האט אפגעקאכט א אייער שפייז, און פון און אויף אמאל זאל די אייער שפייז גיין אויף צוריק צוועגס, דאס הייסט די פראצעדור זאל גיין אויף צוריק צוועגס, אז ס'זאל צוריק ווערן זיך אפטיילט די געלעכל מיט די ווייסל, און די און זאלן זאלן זיך צוריק אויספארמען אזוי ווי זענען געווען פריער, און צוריק אריינגיין און צוריק אפילו ענדיגן אריינגיין אין די שאלעך, די שאלעך ווערט צוריק גאנץ. יא, אונז ווייס מיר פון אונזער פון אונזער עקספיריענס וויאזוי אונז קען מען די וועלט אז זאכן גייען פונקט פארקערט, א איי ווערט צוקראכט, די זאך ווערט צומישט, צוגאסן, ס'שפרייט זיך אויס, טאמער א מענטש איז נעמט קאנטראל פון די פון די מצב פון די סיטואשען קען ער דערמיט עפעס מאכן, יא ער קען מאכן א שפיגל, ער קען מאכן א אייער שפייז, אבער די סדר הדברים איז אז זאכן גייען פון סדר ווי ס'איז געווען צו כאאס. און אויב ס'געווען מסודר די געלעכל אין צענטער, די ווייסע ארום דעם, יא, הייבסט אן פאטשקענען דערמיט, דאס הייסט לאזט, הייבסט אן זיך אריינמישן דערין, געסט א קראך אויף לאמיר זאגן די איי, ווערט כאאס, ווערט תוהו ובוהו, די זאך צערינט און צעשווימט און מישט זיך אויס, די ווייסע לאך. טוט א פונקט פארקערטע פעולה. ס'הייסט אויב אונז זאל מען נעמען די איי מיט די אייערשפייז אלס משל, וועט אלעס לויפן אויף פונקט פארקערט ווי אונז זעמיר צוגעוואוינט. ס'וועט נעמען א געשפענסט, אזא כאאטישע מצב פון א איי וואס איז ארויס פון קאנטראל, און ער גייט אים צוריק פאקן אין סדר. ס'גייט לויפן און לויפן אויף צוריקצווועגס ווי לאנג ער ווערט צוריק מסודר און שיין, פונקט פארקערט וויאזוי אונז קען מיר די וועלט. סאו כדי צו קענען בעסער פארשטיין דעם ווייסן לאך איז כדאי אנצוהייבן ביי די היפך דערפון, די קאנטראסט, די אנדערע זייט פון די מטבע, וואס הייסט א שווארצע לאך. סאו לאמיר א מינוט רעדן וועגן דעם שווארצן לאך, אפאר מינוט, און נאכדעם וועט מען צוקומען צו זיין היפך, צו זיין שפיגל צווילינג, די פונקט פארקערטע פון אים, וואס איז דער ווייסע לאך. ווייל א שווארצע לאך איז עפעס וואס האט אין זיך א מורא'דיגן מורא'דיגן א אויסטערלישן שטארקן כח המשיכה, אן אנדערע ווארט פאר כח המשיכה איז גרעוויטי, די כח וואס ציט צו זיך אלעס אויף דער ערד, ווען מען געבט א שפרינג פאלט מען צוריק אראפ, פארוואס? ווייל די ערד ציט מיך, ווען מען ווארפט ארויף א שטיין פאלט עס צוריק אראפ, ווען אן עראפלאן וויל זיך הייבן פון דער ערד דארף ער נוצן א מורא'דיגן כח. בלאזערס און פאטענטן, זעלבע זאך מיט א העליקאפטער וואס זאל אים אויפהייבן, וואס איז דער כח וואס דער פליגער אדער העליקאפטער מוז נוצן, ווייל ער מוז איבערקומען די כח המשיכה, ס'איז ווי גלייך איימיצער כאפט אים אן מיט כח און האלט אים אן, ער וויל איבערקומען דעם כח און זיך אונטערהייבן, דארף ער שטארק שטופן, שטופן אויף אראפ כדי ער זאל זיך קענען אונטערהייבן אויף ארויף. די כח המשיכה האט צוטוהן מיט וויפיל חומר, וויפיל מאטריאל א זאך האט. ווי מער מאטריאל עפעס האט, אלץ שטערקער איז זיין כח המשיכה. אין חיי יום יום, אין טאג טעגליכן לעבן, איז עס שווער צו זעהן, אבער ווען ס'קומט צו עכטע מאסיווע זאכן ווי אונזער כדור הארץ, אנדערע פלאנעטן, די זון, און שטערנס, דארטן זעט מען עס שוין איינמאל. די זון וואס איז אפאר הונדערט טויזנט מאל אזוי מאסיוו ווי די כדור הארץ און ווי די אנדערע פלאנעטן, ציט צו זיך די ערד, ווי ענדערש ווי פארקערט. אונז זענען, אונז מענטשן, אפילו פליגערס, זענען סאך ווייניגער מאסיוו, האבן ווייניגער חומר אין זיך, ווי די כדור הארץ, שלעפט די כדור הארץ זיי צו זיך, ווייל זיין גרעוויטי איז שטערקער ווי זיינס. די זון וואס איז וועם איז כח המשיכה אסאך שטערקער ווי די כדור הארץ, שלעפט די כדור הארץ צו זיך. אונז פאלן מיר נישט אריין צו די זון וועגן אפאר פאקטארס אינאיינעם, קודם כל אז די כדור הארץ ווערט אויך געשלעפט פון די אנדערע פלאנעטן, און אויך ס'האט מיט די דיסטענס, די מרחק, ווי ווייט אונז זעמיר פון די זון. ס'הייסט פונקט גענוג גוט אז די ערד זאל אונז, אז די זון זאל אונז שלעפן צו זיך, אבער אונז זעמער נישט גענוג נאנט אז ס'זאל אונז געבן א שלעפ אינגאנצן צו זיך, ס'הייסט זיין גרעוויטי האט א השפעה אז ס'שלעפט, ס'שלעפט און אונז בייגן זיך און אונז בייגן זיך און אזוי דרייען מיר זיך ארום און ארום. סאו וואלט מען געווען אביסל נאנטער וואלט מען צוגעפאלן צו די זון, די זון וואלט אונז אין אנדערע ווערטער אונז צוגעשלעפט צו זיך. סאו די שליסל פון די כח המשיכה, ווי שטארק די כח המשיכה פון עפעס זאל זיין, האט נישט מיט ווי גרויס ס'איז, נאר וויפיל חומר ס'האט אין זיך, וויפיל מאטריאל. ס'איז נישט אזוי ווייט וויכטיג לענינינו פון וואס די מאטריאל באשטייט, די עיקר איז אז ס'האט אין זיך חומר, ס'באשטייט פון סחורה, ממשות, עפעס, ס'האט תוכן אין זיך. דאס מיינט אז ווען עפעס האט אין זיך מער חומר, וואס איז מער צוזאמענגעדרוקט, מער קאנצענטרירט, מער צוזאמגעפרעסט, קען עס האבן א שטערקערע כח המשיכה ווי עפעס וואס איז אסאך גרעסער ווי אים, אבער ס'האט ווייניגער חומר, ס'איז מער לופטיג, מער צושפרייט. א גוטע דוגמא פאר דעם איז טאקע די זון קעגן די כדור הארץ. אונז האבן מען מער, אונז מיין מען דא, אונז קען מיינען איך מיטן שכן, איך מיט מיין ברודער, אבער אונז דא מיינט די גאנצע מענטשהייט, אונזער היים פלאץ, פלענעט ערט, די כדור הארץ האט אסאך חומר, זאמד, שטיינער, רעדט פון עכטע סחורה, די זון באשטייט בעיקר פון געז. אבער די זון איז אזויפיל מאל גרעסער ווי די כדור הארץ אז זיין חומר סוף כל סוף איז מער, האט מער חומר ווי אונז. אויב זאלמער, אויב, איך ווייס נישט צו עס איז אמת אבער לכאורה איז עס אמת, אז אויב די כדור הארץ וואלט ווען געווען אזוי גרויס ווי די זון, ס'הייסט אז אונזער ערד וואלט ווען געווען אסאך אסאך ג-א מיליאן מאל גרעסער, און ס'וואלט צוגעקומען אויכעט א מיליאן מאל מער חומר פון וואס אונז האמער יעצט, זאמד און שטיינער און אזעלכע זאכן, וואלט אונז, וואלט מיר אונז געצויגן די זון צו זיך, אונזער כח המשיכה וואלט ווען געווען שטערקער ווי דער פון די זון. קען מען יעצט אליין מאכן דעם חשבון אז ס'איז דא א היכי תימצי ווען חומר ווערט אזוי שטארק צוזאמגעדרוקט, אזוי שטארק קאנדענסד און צוזאמגעפרעסט, אז דו קענסט האבן פאר זיך א קליינע זאך, כפי ערך קליינע זאך, זאל זיין אויסטערליש אויסטערליש מעסיוו, האבן אויסטערליש אסאך חומר, און זיין כח המשיכה זאל זיין אבנארמאל שטארק. דא קומען מיר אונז אן צו די בריאה צו די שווארצע לאך. א שווארצע לאך איז עפעס וואס איז. מ'וועט שוין צוקומען צום נאמען, צו די פירוש פארוואס ס'הייסט אזוי, אבער קודם וואס איז עס? א שווארצע לאך איז עפעס וואס די חומר דערפון איז אזוי צוזאמגעדרוקט, ס'האט אזויפיל סחורה אין זיך, אז גארנישט קען נישט פון דעם אוועקגיין. אלעס וואס קומט צו צו א געוויסע נאנטקייט פארשטייט זיך, פונקט ווי יעדע אנדערע פלאנעט, יעדע אנדערע זאך מיט א כח המשיכה, און ס'האט דאך א לימיט. ס'האט א שיעור, ס'האט א גרעניץ ביז ווי ער קען משפיע זיין, ביז ווי זיין כח גייט, אבער איינמאל מען קומט אן צו א געוויסן מרחק נאנט צו דעם, איז די משיכה דערפון אזוי שטארק, אז ס'איז נישט דא אזא מושג ווי עפעס וואס זאל קענען פון דעם אנטלויפן, ס'שלעפט אלעס אריין אין זיך. דאס וואס רעד מיר אונז דא? מען רעדט פון דא לשם, נישט לשם משל, נאר דאס איז ממש אמת, אז די נאמבערס דערפון זענען ממש אזוי, אז א שווארצע לאך, וואס איז אזוי גרויס ווי אן אטאם, ווי גרויס איז אן אטאם? משונה'דיג קליין, ווי קליין איז אן אטאם איז מער א ריכטיגערע וועג פון פרעגן די שאלה, א אטאם איז אזוי קליין אז ווען דו וועסט ארויף פאקן איינס אויפן אנדערן, יא, עס מאכן אזוי ווי א טורעם פון אטאמס, איינס העכער דעם נאך איינס העכער דעם נאך איינס, עס מאכן פינף הונדערט טויזנט אטאמס איינס אויפן אנדערן, וועט עס זיין אזוי הויעך ווי די דיקעקייט פון א מענטשליכע האר. יא, א האלב מיליאן אטאמס איז אזוי הויעך ווי די דיקעקייט פון א מענטשליכע האר. די אטאם איז אויסטערליש קליין. ס'איז קלענער ווי מ'קען זיך אפילו פארשטעלן. איז א שווארצע לאך וואס איז אזוי גרויס ווי אן אטאם קען האבן אזויפיל מעס, אזויפיל חומר, צוזאמגעדרוקט אויף א אויסטערלישן אופן פארשטייט זיך, ווי א הויכן בארג. א הויכן בארג דא. אויף די אויפן כדור הארץ אויף אונזער וועלט. וויסנשאפטליכער האלטן אז אינעם צענטער פון אונזער גאלאקסיע, פון אונזער געלעקסי, שביל החלב, מילקי וועי, אדער מילך וועג, וויאזוי מען וואלט עס גערופן אויף אידיש, זיצט א גרויסע שווארצע לאך. יעצט, אונזער מילקי וועי, ווען מען רעדט פון א גרופע שטערנס, אין די בריאה זענען דא גרופעס און גרופעס פון שטערנס, יעדע גרופע איז אבנארמאל אסטראנאמיש גרויס, מיט אן אסטראנאמישן ציפער פון שטערנס. אונזער געלעקסי, די, ס'הייסט די שביל החלב, די מילקי וועי געלעקסי, איז א גרופע וואס באשטייט פון ארום הונדערט ביליאן שטערנס. יא, כ'וויל נישט פארקריכן פון די נושא, אבער מ'דארף פארשטיין אז שטערנס, ווען מ'רעדט דא. זענען אז מען רעדט פון אזא נאמבער הונדערט ביליאן, אבער מען רעדט פון הונדערט ביליאן אסטראנאמיש ריזיגע באשעפענישן. די זון, וואס איז א מיליאן מאל גרעסער ווי די וועלט, איז א דורכשניטליכע שטערן. עס איז דא שטערנס וואס זענען אפאר טויזנט מאל גרעסער ווי די זון. און צווישן שטערן און שטערן איז אויך דא א געוואלד מיט פלאץ. מען רעדט נישט פון מייל, מען רעדט פון נומבערס וואס אונז האבן נישט דא אין אונזער באזיץ און מען האט געדארפט פאר דעם אויפקומען, די אסטראנאמיע האט געדארפט אויפקומען מיט נייע וועגן פון מעסטן אזעלכע אבנארמאלע דיסטענסעס, מרחקים. סאו, מען רעכנט עס מיט ליכט יארן. ליכט יארן איז די שטח וויפיל א ליכט שטראל וואס פליט די שנעלסטע, די שנעלסטע זאך אין די בריאה איז די שנעלקייט פון ליכט, א ליכט שטראל, יענץ לויפט הונדערט זעקס און אַכציק טויזנט מייל א סעקונדע, דאס הייסט אין איין סעקונדע קען א ליכט שטראל דעקן אזא שטח, א מרחק פון הונדערט זעקס און אַכציק טויזנט מייל, און במשך א יאר דעקט עס ארום זעקס טריליאן, זעקס טריליאן מייל. דאס איז איין ליכט יאר, א ליכט יאר איז זעקס טריליאן מייל, אונזער מילקי וועי געלעקסי, אונזער גרופע פון שטערנס, איז גרויס ארום הונדערט טויזנט ליכט יארן, יא, א ליכט יאר איז זעקס טריליאן מייל, הונדערט טויזנט פון דעם, דאס איז א ס'איז א ציפער וואס טראגט נישט קיין שום משמעות, ס'איז אזוי ווייט אפגעריסן פון אונזער פון אונזערע השגות אז ס'זאגט זיך אזוי און ס'איז זייער זייער שווער זיך צו קענען עס ממחיש זיין און כאפן וואס דאס מיינט, וואס די ציפער זאגט. אבער אונז קען מיר אלע מסכים זיין גראד אזוי אן קיין פשט אז ס'איז זייער זייער א אבנארמאלע גרויסע נאמבער. סאו מ'רעדט פון א ריזיגע ריזיגע שטח. יעצט די גאנצע מילקי וועי געלעקסי, אלע שטערנס, דרייט זיך ארום און ארום און ארום און ארום. דרייט זיך כסדר. ס'דרייט זיך אזוי ווי די ערד דרייט זיך ארום די זון, אויף דעם זעלבן אופן דרייט זיך אלעס, די גאנצע געשעפט פון די שטערן גרופע פון די מילקי וועי דרייט זיך ארום א צענטער. וואס איז אין דעם צענטער? איז וויסנשאפטליכע האלטן היינט, און ס'איז דא פארשידענע הוכחות שוין אויף דעם אויכעט, אז אינעם צענטער זיצט אזא בלעק האול. נאר, יענע בלעק האול איז אזוי מאסיוו, אז ס'האט אזויפיל כח, פונקט ווי די זון, שלעפט אונז גענוג צו זיך אז אונז זאל מען זיך דרייען און דרייען אונז די כדור הארץ, אזוי שלעפט יענע זון, דער בלעק האול, וואס איז האט אזא מין אבנארמאלע כח המשיכה, אז ער מאכט אז די גאנצע געשעפט זאל זיך דרייען און דרייען ביז די עקן. ארום און ארום און ארום. און יענע שווארצע לאך איז א האט אין זיך די מעס, די חומר, פון אפאר מיליאנען זונס. אריינגעשטופט, צאמגעקוועטשט אין א רעלאטיוו קליינע חפץ, א רעלאטיוו קליינע פלאץ. דאס איז וואס א שווארצע לאך איז. יעצט לאמיר מסביר זיין די נאמען, ווייל דא ליגט אויכעט א שטארקע א וויכטיגע נקודה, א וויכטיגע פראפערטי, א א בחינה פון די שווארצע לעכער, אז דאס שלעפט אריין נישט נאר חומר, נישט נאר מאטעריאל, מיינט געזעס אפילו, ממשות'דיגע זאכן, נאר ס'שלעפט אויכעט אריין פלאץ און צייט, מקום און זמן. אקעי, סאו, לאמיר בלייבן מיט דעם, לאמיר נישט אוועקקריכן, דאס טראגט דאס אונז אוועקטראגן ווייט פון די נושא, אבער איינע פון איינשטיינ'ס חידושים זענען געווען, עפעס וואס אונז אידן ווייסט מען שוין לאנג, אז מקום און זמן זענען ברואים, זענען באשאפן געווארן. ביז דעמאלטס האט די סייענטיפישע וועלט עכ"פ געהאלטן אז מקום און זמן זענען אזוי ווי די זאך אין וואס זאכן זענען באשאפן געווארן. מיט איינשטיין זענען זיי געקומען צו די הכרה וואס אונז ווייס מיר אז דער אייבערשטער האט באשאפן מקום און זמן אויכעט. און ווען מען רעדט פון גארנישט, מען רעדט פון אז די וועלט איז באשאפן יש מאין, און די יש איז אויך געווען מקום און זמן, און אין די אין איז מקום און זמן אויך נישט געווען. דאס איז איין זאך, און נאך א תוצאה וואס איז ארויסגעקומען פון זיינע טעאריעס פון זיינע חשבונות פון איינשטיינס איז געווען אז מקום און זמן ווערן נשפע דורכן דורך גרעוויטי דורך די כח המשיכה. ס'איז שווער זיך עס פארצושטעלן ווייל אונז האבן מיר נישט די די מין זאך, די מין מציאות, אין אונזערע השגות. יא, ס'דארף זיין א אבנארמאלע כח המשיכה וואס האט אויכעט נישט מער ווי א שוואכע אפעקט אויף מקום און זמן, און במילא, היינט האט מען עס שוין, מ'האט עס שוין אויסגעטעסט אויף פארשידענע אופנים, נישט אויף די וועלט, מ'רעדט פון באטראכטן די שטראלן, די זון שטראלן פון די פון די זון ווי ס'לויפט דורך לעבן א גאר גאר מאסיוון שטערן וואס האט א אויסטערלישע כח המשיכה, מיט פארשידענע אופנים מ'האט עס געטעסט מ'האט טאקע געזען אז די ליכט בייגט זיך אביסל אין יענע ריכטונג ס'הייסט ס'האט א אפעקט סא די אונטערשטע שורה וואס איז נוגע לענינינו אז גרעוויטי כח המשיכה שלעפט צו זיך נישט נאר חפצים נישט נאר לופט אפילו, נאר אויכעט אזעלכע נישט עכטע זאכן, לאמיר אזוי זאגן, עבסטרעקט זאכן, ס'איז עפעס א דבר מופשט, אזוי ווי א מחשבה, אזא מין בחינה אז ס'שלעפט דאס אויך צו זיך. סאו, ווען מ'קומט צו די כח פון א שווארצע לאך, איז ער אזוי שטארק אז ער שלעפט צו זיך מקום און זמן אויכעט, וואס מיינט ער שלעפט צו זיך מקום און זמן? אז ווען ס'קומט אן צום צענטער, צום צענטער פון אזא שווארצע לאך, פאלן דארטן מקום און זמן אריין, ס'איז ס'איז שווער עס צו באנעמען, מען ס'איז מער עפעס וואס איז ס'איז גרינגער, מ'וועט זיך גרינגער מאכן דאס לעבן דא, ביי אונזער שמועס ווען מ'וועט פשוט משלים זיין דערמיט, נישט פרובירן עס צו פארשטיין אדער זיך עס ממחיש צו זיין, אויסצומאלן אין קאפ, אבער דאס איז וואס געשענט, דאס איז וואס געשענט בפועל, מ'ווייסט עס שוין היינט אויכעט, ס'איז. כמעט פעסטגעשטעלט געווארן דורך פארשידענע עקספערימענטן אז די שווארצע לאך איז אזוי שטארק אז עס שלעפט אלעס אריין צו זיך צום צענטער, יא, די עיקר כח המשיכה פון יעדע זאך וואס האט א כח המשיכה ליגט אין די צענטער דערפון, דארטן פאלט אלעס, און אינעם צענטער אליין פאלט אריין שטערנס, פאלט אריין פלייש, פאלט אריין פייער, פאלט אריין לופט, און אויכעט מקום און זמן פאלט דארטן אריין, און. ס'ווערט צוריבן און צומאלן, און כמעט ממש ס'בלייבט דערפון כמעט נישט קיין זכר, אדער בכלל נישט קיין זכר, איז ווען ס'קומט צו חומר, חומרות'דיגע מאטעריאליסטישע זאכן, וועלן זאגן איך ווייס, א ביין, א שטיקל אייזן, א ספעיס שיף, בדרך וואס דו ווייסט, א בוך, א פלאוער, א בוים, פארשטיי מיר, די זאך ווערט, עס ווערט אריינגעשלעפט דארטן און מיט די כח ווערט עס צעמזיגט און צעמאלן און עס קומט אן אהין ממש ווי גארנישט, ווי שטויב. וויאזוי מקום און זמן ווערן אבער צעמאלן און צעריבן איז שוין אביסל, איז שוין סאך שווערער זיך מתאר צו זיין וויאזוי זיך אויסצופיקטשערן אין קאפ, אבער דאס איז וואס געשענט. דאס איז די סיבה פונעם נאמען שווארצע לאך. ווייל ס'איז נישט מעגליך עס צו זען. כדי צו קענען עפעס זען דארף ליכטיגקייט ארויפפליען דערויף און צוריק באונסן, צוריק שפרינגען און אנקומען צו א אויג, צו א טעלעסקאופ, צו עפעס וואס זאל עס אויפכאפן. היות ליכטיגקייט גייט קיינמאל נישט צוריק אוועק פון די שווארצע לאך, ווייל איינמאל ס'קומט נאנט דערצו, שוין אפגערעדט ווען ס'רירט עס אן, ווערט ער אריינגעשלעפט ווי אין א וועקיום קלינער. ווערט אריינגעשלעפט אינעווענדיג און ס'גייט בשום אופן פון דארט נישט ארויס. דאס טייטש אין אנדערע ווערטער אז ס'איז נישט מעגליך עס צו זען. למעשה האט מען שוין געזען א שווארצע לאך. מען האט עס געזען נישט דירעקט נאר מען האט געזען. אונז ווייסט מען וואס א שווארצע לאך טוט. אונז ווייסט מען וויאזוי די זאכן וואס זענען ארום דעם, אין די אומגעגנט, אין די סביבה, וואס ס'געשענט מיט זיי. און פון דעם איז שוין דא א בילד. א געוויסע מאכטפולע טעלעסקאפ האט מיט אפאר יאר צוריק געכאפט אזא בילד די ערשטע מאל, געכאפט א בילד וואס שטימט אינגאנצן, ס'הייסט ס'איז דא א שווארצע לאך אינמיטן און ארום און ארום טוט זיך געפערליך, א האלאקאוסט פון שטערנס, אין קיצור די בילד וואס מ'האט געזען שטימט מיט די חשבונות וואס אונז האמער געהאט וואס ס'געשענט ארום דעם, אקעי איז זאגט מען קען מען זאגן אז ס'איז געווען די ערשטע מאל וואס אונז האמער באקומען א בילד פון א שווארצע לאך. א שווארצע לאך איז די בריאה מיט די גרעסטע אפעטיט וואס מען קען זיך נאר פארשטעלן, ס'עסט און ס'עסט און ס'עסט און ס'ווערט קיינמאל נישט זאט, ממש ווי פרעה'ס קיען זיין חלום ולא נודע כי באו אל קרבנה, עסט און עסט און ס'גייט ס'גייט כסדר אז ס'ווערט מער און מער פול ווייל אלעס ווערט צעמזיק'ט און צעמאלן און ווערט ממש אויס. אין זיין צענטער. און אגב און איך בעט איבער אז איך האק יא אריין מיט עפעס אינגאנצן שלא מאותו ענין אויב דו קומסט קיין ארץ ישראל און ווילסט א שבת'דיגע שבת'דיגע סעודות אויף א צוגעשטעלט אויף א היימישן אונגארישן אופן געשמאק דעליווערט צו דיר ווי ס'דארף צו זיין רוף דעליש סעווען וואן עיט טרי זירא פייוו פייוו וואן עיט וואן אדער דעליש איזרעיל עט דזשימעיל דאט קאם און. תיכף צוריק צום ענין, סאו א שווארצע לאך ווי געזאגט נעמט אלעס אריין אין זיך און ס'גיבט עס קיינמאל נישט ארויס. דא איז נולד געווארן א קשיא, בעצם מען קען זאגן א סתירה, ווייל אין די זיבעציגער יארן איז געווען די מסתמא די גרעסטע פיזיציסט פון אונזערע צייטן, ער האט מחדש געווען אז די שווארצע לעכער קענען אפשטארבן, נישט קיין חילוק, ס'איז א גאנצע טעכנישע פשעטל, אבער די אונטערשטע שורה איז אז א שווארצע לאך, א בלעק האול, דאס הייסט אויף ענגליש, בלייבט נישט קבוע וקיים, ס'שטארבט צוביסלעך אפ. די שאלה איז יעצט, וואס געשענט נאכדעם וואס דער שווארצע לאך שטארבט, דאס הייסט ער שטארבט אפ, אז ער ווערט אויס, ער ווערט בטל, ער ווערט צערינען. וואס געשענט אבער מיט אלעס וואס ער האט אין זיך איינגעשלינגען? האט אריינגענומען אינפארמעישאן, האט אריינגענומען שטערנס, ער האט אריינגענומען אין זיך אפילו מקום און זמן, יא, ער איז אזוי זאט, ער איז זאט פון מאכלים וואס מען, וואס אונז קען מען זיך נישט פארשטעלן אז מען קען אפילו עסן, און אזויפיל דערפון, וואס געשענט יעצט מיט דעם אלעם? איז לכאורה קען מען זאגן אז אלעס קומט יעצט צוריק ארויס. ס'איז אבער דא א פראבלעם אז איינשטיין'ס טעאריע. וואס איז אייגנטליך געווען די סיבה, די טאטע פון די טעאריע בכלל פונעם שווארצן לאך, אז ס'איז דא אזא מין זאך. יענץ זאגט אז קיין א גארנישט קען ארויסקומען פון א בלעק האול, איינמאל א זאך איז אריינגעגאנגען אינעווענדיג אין אים, ווערט עס ששששט אויס, ס'ווערט בטל מן המציאות אין א געוויסן זין. איז היאך יתקיימו שניהם? וויאזוי שטימען די צוויי? ס'איז פעסטגעשטעלט געווארן אז די שווארצע לאך רינט צוביסלעך אויס, און ווערט ווערט צעגאנגען. ס'ווערט צעגאנגען מיינט עס אז די עפעס דארף געשען, וואס געשענט יעצט מיט די חומר וואס ער האט איינגעשלינגען אין זיך, וואו גייט עס? איז דא האבן סייענטיסטן גענומען א אנדערע טעאריע, א אנדערע השערה, וואס איז אויך א תוצאה פון מאטעמאטישע חשבונות וואס טראגן אונז צו אזא מסקנא, אז ס'איז דא אזא זאך ווי א ווייסע לאך, א ווייט האול. סאו די נאמען אליין דערציילט אונז אז די ווייסע לאך איז ממש די הפך פונעם שווארצן לאך. יעצט לאמיר זען וואס טוט די שווארצע לאך. שווארצע לאך איז א וועקיום קלינער. הום! ער זאפט איין, ער שלעפט אריין, ער נעמט אריין אין זיך אלעס וואס ער קען נאר. א זאך וואס קומט נאר צו א געוויסע מרחק, און ס'איז דא א געוויסע מרחק וואס דארטן הייבט עס אן ווי יעדע זאך וואס קומט אן אהין פליט שוין אריין ווייטער, קען זיך מער נישט ארויסדרייען, אלעס גייט אריין אין אים. סאו וואס טוט א ווייסע לאך? דער פונקט די פארקערטע, ער שפייט אלעס אויס, ער שפייט אויס פון זיך זאכן, אלעס וואס איז דא אין אים, אין זיין בויך, גייט ארויס. יעצט, פון די שווארצע לאך האמער געזאגט אז איינמאל מען קומט צו צו נאנט צו אים, איז נישטא קיין וועג אויף צוריק, מען גייט נאר אריין. די ווייסע לאך איז פונקט פארקערט, ער לאזט דיך נישט אריין אין זיך, קומסט צו א געוויסע מרחק פון אים, קענסט נישט גיין ווייטער, ער לאזט דיך נישט אריין אין זיך. די שווארצע לאך, איך מיין די ווייסע לאך, איז די היפך פון די שווארצע לאך. אזוי ווי דו שטעלסט דעם שווארצן לאך קעגן א שפיגל, און ס'שפיגלט זיך אלעס אפ פונקט פארקערט. די שווארצע לאך האט אריינגעשלעפט אין זיך וואס ס'איז נאר געגאנגען, וואס ס'איז נאר געקומען אין זיין סביבה, אין זיין שכינות, און האט אלעס צעמאלן און צעמזיקט ביז אויס. די ווייסע לאך נעמט די גארנישט, די אויס, די אפס, כמעט אפס, תוהו ובוהו, און ער שפייט עס ארויס, און ס'שפילט זיך אפ א פונקט פארקערטע זאך, אז פון די גארנישט הייבט אן נולד ווערן און זיך צוזאמשטעלן שיינע מסודר'דיגע זאכן. איז אויב אונז'מיר ווייטער גיין מיט אונזער אייערשפייז, איז די אייערשפייז איז א איי איז אנגעקומען נאנט צו די. שווארצע לאך, ס'איז געווארן צעמזיקט, עס איז געווארן צעבראכן, עס האט אנגעהויבן גיסן און צערינט ווערן, ער גייט אריין אינעם צענטער פונעם בלעק האול, און ער ווערט דארטן וואס ער ווערט נאר, דאס ווייסט מען נישט פונקטליך מיט די השערות מיט די טעאריעס וואס איז געשען, אבער ער ווערט אין א בחינה קען מען זאגן אויס, איז די ווייסע לאך איז פונקט פארקערט, די די גארנישט, די צעמזיקטקייט, ס'הייסט די סוף פסוק פון דעם איי, קומט ארויס צומזיקט און ס'גייט אויף צוריקצוועגס, ס'הייסט ס'גייט אויף סדר, אויף צוריק ווערן, צוריק צוזאמגעשטעלט ווערן ביז ער ווערט צוריק שיין איינגעפאקט אין א איי אויף דעם אופן וויאזוי ער איז געווען פאר די שווארצע לאך האט אים צומזיקט. סאו וויבאלד די שווארצע לאך האט אויכעט אריינגעשלעפט אין זיך זמן און אים אויך צומאלן און צוריבן, מ'האט אים פארדייט, ס'ליגט אין זיינע קישקעס, איז נאכדעם וואס די שווארצע לאך רינט אויס און ס'ווערט פון דעם געבוירן א ווייסע לאך, א ווייט האול, געשען פונקט די פארקערטע. ס'הייסט, פונקט ווי אלעס אלעס לויפט פארקערט, אריינגערעכנט זמן. ביי די בלעק האול איז ווען מ'קומט אן צו אים און מ'פליעט אריין, מ'ווערט אריינגעשלעפט צום צענטער, דארטן שטעלט זיך זמן אפ, זמן ווערט אויס, ער ווערט צומאלן, ס'ווערט אויס זמן. און אונז קענמער נישט פון דארטן, אונז קענמער נאר אריינגיין אהין, אריינגעשלעפט ווערן אהין, אבער מען קען נישט ארויסקומען פון דארטן. די ווייסע לאך איז פארקערט, די ווייסע לאך לאזט מיך נישט אריין, ווייל איך קען נישט צוריק גיין צו פריער, זמן לויפט דאך נאר אויף פאראויס, און די שווארצע לאך לויף איך פון יעצט אויף באלד, יא, פריער איך בין געווען גאנץ, איך ווער אריינגעשלעפט, אלעס אלעס שפילט זיך אויס אזוי ווי אונז זעמיר צוגעוואוינט זאכן געשעהן, אז יעצט ווערט שפעטער און שפעטער ווערט מארגן און מארגן ווערט נעקסטע וואך, אונז קענמער נישט אזא מין מציאות, ס'איז נישט דא אזא זאך ביי אונז ווי איך גיי אויף צוריק צו-וועגס, איך רעד נישט פון איך רוק מיך צוריק צו-וועגס, מיינע פוסטריט, איך רעד איך גיי פון היינט אויף נעכטן, איך קען נישט גיין פון היינט אויף נעכטן, איך קען נישט גיין פון נעכטן צו פאריגע וואך, אין פאנטאזיע, אין די זכרונות, קען איך גיין באזוכן א בילד פון וואס איז געווען נעקסטע וואך, אבער איך קען נישט צוריק גיין צו נעכטן, איך קען נישט צוריק גיין צו צו תשפ"ב, איינציגסטע וועג ווי אונז קענמער עס טון איז מיט תשובה, אבער אין די פיזישע וועלט גראד סתם אזוי קען מען נישט צוריק גיין צו נעכטן, מען קען נאר גיין פון יעצט צו צו באלד, נישט מען קען, דאס געשענט, ס'רוקט זיך, צייט רוקט זיך אגאנצן צייט פון די הווה צו די עתיד, צו נעקסטע מינוט, צו נעקסטע וואך, צייט לויפט קיינמאל נישט צוריק צווועגס, צייט שלעפט אונז נישט צוריק צו נעכטן און צו אייערנעכטן, די מציאות, די ריעליטי. ווייסע לאך איז אבער יא א בחינה פון נעכטן, פון פריער, דאס הייסט נעכטן פריער די עבר עקזיסטירט דא לעבן מיר, עקזיסטירט דא לעבן מיר, ער לאזט מיך טאקע נישט צו צו אים ווייל איך קען נישט אהין גיין, דאס הייסט אויב דארף מען עס זאגן אין א אנדערע ווארט, די צענטער פון די שווארצע לאך און די ווייסע לאך און מה שביניהם, מיינט אז די חוקי הטבע וויאזוי אונז קענמער עס, זענען דארט נישט גילטיג, דארטן זענען דא אנדערע כללים, איז במילא איז דא אזא מין זאך ווי איך האב א שטיקל, איך האב א אזא סארט מציאות וואס איז לעבן מיר, כ'מיין נישט לעבן מיר, איך מיין אין די זעלבע בריאה, אין די זעלבע יוניווערס, אין די זעלבע פלאץ ווי אונז וואוינמער, אין די זעלבע באשאף. אבער ער פארמאגט אין זיך נעכטן, אבער נישט נעכטן בתור זיכרון אז איך ווייס עפעס וואס איז געשען, נאר נעכטן שפילט זיך אויס יעצט, דא בשעת מעשה, און ער, און מיך לאזט מען טאקע דארט נישט אריין. אין אנדערע ווערטער, די שווארצע לאך אין א וועג איז די סוף, ביסט אנגעקומען צו די גרעניץ, קענסט נישט גיין ווייטער, מקום און זמן זענען דא פארברענט געווארן. די ווייסע לאך איז די אנדערע זייט, ביסט ארויסגעקומען ווי גלייך פון די אנדערע זייט, און ס'איז ווייטער א פארשפארטע טיר, קענסט נישט אריינגיין, קענסט נישט צוריקגיין צו נעכטן, קענסט נישט אריינגיין צו א זאך וואס די טבע לאזט דיך, מיך, מענטש, נישט טון. איך בין פארכאפט אין מיינע כללים, אין מיינע חוקים, אבער ס'איז דא א פלאץ וואס האט אנדערע כללים, ס'איז דא א מציאות בעסער געזאגט וואס האט אנדערע כללים, אנדערע חוקים. ער געבט מיר ארויס נעכטן, ער געבט מיר ארויס נעכטן אויף יעצט, בשעת מעשה, אין די זעלבע מינוט, נעכטן, דעליווערט ער מיר יעצט אויף יעצט. שווארצע לאך קען מען נאר גיין צו אים און מען קען זיך נישט צוריק דרייען, מען קען זיך נישט אפרייסן פון אים, די ווייסע לאך קענסטו גיין נאר פון אים אבער קענסט נישט גיין צו אים. און, און מער און מער אין א לייכטערע וועג פון עס פון עס באצייכענען, איז שפילט זיך אפ די שווארצע לאך אויף פונקט א פארקערטע וועג, אלעס לויפט אויף צוריק צוועגס, און מיט צייט איז עס שווערער צו פארשטיין, אבער מיט די דוגמא פון די איי איז עס יא גרינגער, אז. וויאזוי גייט עס, און דאס שפילט זיך אפ ביי די שווארצע לאך אויכעט, אז די איי ווערט צוקראכט, די זאך מישט זיך אויס און ס'איז צופליט און ס'איז צושווימט, ביי די ווייסע לאך געשענט פונקט די פארקערטע, ער קומט ארויס א חורבן און צומישט אזוי ווי ער איז אריין אין די שווארצע לאך, און ער שטעלט זיך צוריק צאם, ווערט צוריק גאנץ און צוריק ניי, צוריק אויסגעשטעלט און מסודר אזוי ווי ער איז געווען פארדעם. די איי איז נאר א משל, אבער כ'וויל דערמיט ארויסברענגען די נקודה אז זאכן לויפן דארטן פונקט פארקערט, מיט אלע זאכן וואס ביי א שווארצע לאך גייט אזוי, סא ס'גייט פון יעצט און ס'גייט צום סוף און ס'ווערט אויס, ווייסע לאך איז פונקט פארקערט, ס'קומט פון אזא מין סארט התחלה און התחדשות און ס'ווערט צוריק. סא די זאכן, סיי די שווארצע לאך און סיי די ווייסע לאך הערן זיך מורא'דיג הערן זיך אויסטערליש, אויסטערליש, און יארן לאנג, צענדליגער און צענדליגער יארן, האט די סייענטיפישע וועלט אנגעקוקט די שווארצע לעכער, די בלעק האולס, מיט די זעלבע אויגן ווי אונז קוקט מיר היינט אויף די ווייסע לעכער. דהיינו, די מעט, די חשבונות, זאגן אז אזא זאך דארף זיין, לכאורה, אדער איז ווארשיינליך דא, אבער עס מאכט נישט קיין סענס. די מציאות איז אבער, מיט די צייט האט מען עס געטראפן, מען האט געטראפן דעם שווארצן לאך. סא די ווייסע לאך הערט זיך היינט און מען רעדט דערפון מיטן זעלבן ניגון, עס איז אזוי אויסטערליש אז ווי סייענטיסטן זאגן אז די חשבון זאגט אז עס איז לכאורה דא אדער מעגליך דא אבער עס איז מסתמא נישט דא, עס איז מסתמא נישט דא ווייל ס'שטימט נישט, חוץ דעם וואס די שכל האט א ערנסטע פראבלעם מיט דעם עס מקבל צו זיין, שטימט עס נישט מיט אסאך אנגענומענע אנדערע כללים און חוקים, חוקי הטבע אזוי ווי אונז פארשטיי מיר עס, אזוי ווי די סייענטיפישע וועלט פארשטייט עס. און מיט מעט אבער מיט מאטעמאטישע חשבונות קען מען אבער יא אויסרעכענען זאכן וואס די שכל קען זיך נישט מתאר זיין, וואס די שכל קען זיך נישט פארשטעלן. דאס איז א אלטע כלל, מאטעמאטיקס איז אזוי ווי די כלי, די אמצעי, די מיטל וואס די מענטשהייט האט צו קענען רעדן וועגן באגריפן וואס די שכל קען נישט דערהייבן, וואס לאגיק איז, קען נישט מסכים, ס'איז סותר. אונזערע כללים, אונזער וועג פון טראכטן, אונזער מציאות, אונזערע חושים פון פארשטיין און משיג זיין זאכן. דאס איז א אלטע כלל. חזון איש שרייבט אויף א פלאץ אז אז אז מעט איז איינע פון די זאכן וואס איז אזא מין אינצווישן בריאה, וואס איז צווישן גשמיות און רוחניות. עס איז א עס איז א בריאה, אבער מען קען ביי דעם נישט אנווענדן די כללים פון סתם אזוי, אזוי ווי שאין למושכל מושגים ממושגי הגוף. ער זאגט ס'איז ס'האט נישט קענסט נישט זאגן אז דעמאלטס איז געבוירן געווארן און דעמאלטס גייט ער שטארבן און די מציאות דערפון קען מען נישט אנכאפן נאר די נשמה די נשמה קען עס אזוי זאגט להבין ולהשכיל די נשמה קען עס פארשטיין אבער ווי אונז זעהן מיר אז מעט געבוירט אזעלעכע אזעלכע מינע אויסטערלישע ברואים וואס זענען אדער אסאך מאל אפילו א סתירה מיניה וביה און אין בעסטן פאל אין אזא פאל ווי מיטן ווייסן לאך וואס ס'פרעגט אפ אלע אונזערע הבנות און אלע אונזערע השגות פון ביז יעצט. איז אבער צו, לאמיר דא נוצן, לאמיר דא ציטירן פון א גרויסע סייענטיסט, א, ס'איז א חידוש פון א סטעיטמענט אז ס'קומט פון יענע וועלט, פון די סייענטיפישע וועלט, ער האט אז אויב די עבר, אויב די פארגאנגענהייט האט אונז עפעס געלערנט, איז עס דאס. אז די פאקט אז אונז קען מיר עפעס נישט זעהן אדער פארשטיין מיינט נישט אז ס'עקזיסטירט נישט, איף די פּאַסט העז טאָוט אָס עניטינג איטס דעט, דזשאסט ביקאָז ווי קענט סי סאמטינג דאזענט מין איט איזענט אַוט דעיר. ברכה און הצלחה, און לאמיך נאכאמאל דערמאנען די נאמען פון די ספאנסער, דעליש, געשמאקע היימישע עסן, שבת'דיגע עסן דעליווערט צו דיר אין ארץ ישראל, טאמער קומסטו אהער און ווילסט האבן א היימישע סעודה אזוי ווי ביסט צוגעוואוינט פונדערהיים. אויב נישט נאך בעסער איז די אדרעס דעליש סעווען וואן עיט טרי זירא פייוו פייוו וואן עיט וואן, די אימעיל אדרעס איז דעליש איזרעיל, DELISHISRAEL, עט דזשימעיל דאט קאם, איז ברכה און הצלחה און א גוטן אפעטיט!